ביי חסידים איז ידוע אז ס'איז געווען דער וואלפער, דער וואלפער דאס איז געווען אין די צייטן פון דעם אלטן רעבן, ער איז געווען א איד וואס מען דערציילט אויף אים אז אין יונגערע יארן איז ער געווען א גרויסער תלמיד חכם, ער איז געווען אויך ביי דעם מזריטשער מגיד, און ער איז געווען א אפילו א חברותא פון דעם אלטן רעבן, זיי פלעגן לערנען צוזאמען, זיי האבן געוואוינט צוזאמען אין די זעלבע שטוב בשעת זיי זענען געווען אין ביי דעם מזריטשער מגיד אין מעזריטש. אזוי דערציילט מען כמה וכמה סיפורים חסידים בנוגע דעם, נאר במשך די יארן רחמנא ליצלן איז ער געווארן א נופל, יא וואס האט פאסירט פון כמה וכמה עניינים וואס ער איז דורכגעגאנגען, און ער איז אריינגעפאלן אין שכרות וכיוצא בזה. דערציילט מען אז יארן שפעטער אמאל איז געווען א גרופע פון אלטן רבינ'ס חסידים זענען געווען אונטערוועגנס זענען געפארן ערגעץ, געפארן צום אלטן רבין אדער געפארן פון דעם אלטן רבין, און זיי זענען געווען אין עפעס א קרעטשמע זייענדיג דארטן אין יענע קרעטשמע זיינען זיי האבן זיי געזעצן און פארבראכט צווישן זיך האט איינער באמערקט אז ביים אייוון איז געלעגן איינער א ארימאן איז געווען אויסגעצויגן ביים אייוון דארטן האט געשלאפן האט געלעגן און זיי האבן זיך דערנענטערט א קוק טון און ס'האט זיי ביי זיי אויסגעקוקט אז דאס איז געווען אט דער וואלפער וואס ווייזט אויס האבן אים געקענט פון ערגעץ און זיי האבן געזען אז ער געזען דארט און ער געלעגן דארט ביי דעם אייוון און געשלאפן, און זיי האבן פארשטאנען אז דאס איז דער וואלפער וואס ער אין די יונגע יארן איז ער געווען ביי דעם אלטן רעבן, ער איז געווען ביי דעם מעזריטשער מגיד, ער איז געווען צוזאמען מיטן אלטן רעבן מייסטער ביי דעם מעזריטשער מגיד, האבן זיי געמאכט געטראכט מן הסתם וועלן זיי טרעפן ביי אים כתבים. כתבים דאס הייסט מאמרים, דברי תורה, עניינים וואס ער זייענדיג ביי דעם מזריטשער מגיד האט ער זיכער געהערט און פארשריבן. האבן זיי אנגעהויבן זוכן ביי אים אין פעקל, ס'איז געלעגן דארטן א פעקעלע וואס איז געלעגן, האבן זיי אנגעהויבן זוכן ביי אים אין פעקל זען צו מען געפינען עפעס א זאך א כתב, זאכן תורה פון דעם מזריטשער מגיד. פלוצלינג האט זיך דער איד אויפגעוועקט. ער האט געזען אז זיי קוקן ביי אים אין פעקל, האט ער געגעבן א קרעכץ צוגעשריגן אויף זיי, און ער זאגט זיי, אה! היינטיגע חסידים! ווען מיר זענען געווען תלמידים האט ער געזאגט, ווען מיר זענען געווען ביים מזריטשער מגיד האבן מיר נישט געדארפט שרייבן, מיר האבן נישט געדארפט קיין געשריבענע תורה, קיין פאפירענע תורה, ווייל דער רבי און די חסידות און דער חסיד איז געווען איין און איינציגע זאך, היינט דער רבי איז איין זאך, זיינע חסידות איז א צווייטע זאך, און די חסידים איז א דריטע זאך, דארפן זיי האבן פאפירענע פאפירענע חסידות. דערציילט ר' שלמה חיים פלעגט דערציילן בקשר צו דעם, עס ווייזט אויס אז ס'איז נאך א נוסח אדער נאך א המשך צו צו דעם סיפור, אז מ'האט געפרעגט ביי דעם ביי דעם וואלפער, אז ווי קומט דאס אז זיין הנהגה איז געווען מצד רחמנא ליצלן וואס איז דורך געגאנגען איז זיין הנהגה געווען נישט מתאים בכלל ווי ס'האט מתאים געווען צו א חסיד אבער פון דעסוועגן אט די ענינים פון חסידות וואס האט געלערנט האט ער געדענקט און געוואוסט און געפרעגט ווי אזוי קומט עס אז ער געדענקט אזוי גוט די ענינים וואס ער האט געלערנט האט ער געזאגט א משל א דוגמה דער משל איז געווען אז ס'דא אמאל א מענטש גייט שלאפן ער איז געגאנגען שלאפן אזוי פאר און ער האט אזוי טיף פארשלאפן אז ער שטייט אויף אין דער פרי געדענקט ער נישט וואו ער האט געלאזט זיינע בגדים ער געדענקט נישט וואו געפינט זיך זיינע הויזן ער געפינט געדענקט נישט וואו געפינט זיך זיין היטל ער געפינט זיך וואו געפינט זיך זיין רעקל ער געדענקט נישט וואו ער האט געלאזט זיינע בגדים און ער ווייסט נישט וואו געפינט זיך דאס אבער זיינע אייגענע הענט און זיין קאפ דאס דארף ער נישט זוכן ווייל דאס געפינט זיך מיט אים אליין ער האט געזאגט אז על דרך זה אז הגם אז ער האט פארגעסן א סאך ענינים און א סאך ענינים ביי אים איז זיינען געווארן ביי אים אויסגעמעקט אבער ענינים פון חסידות וואס ער האט געלערנט דאס איז ער אליין דאס איז זאכן וואס דאס פארגעסט ער נישט און דאס רב שלמה חיים פלעגט זאגן אויכעט בשם דער וואלפער אט אזא ווארט על כל פנים די נקודת הענין איז אז בשעת חסידות די ענינים וואס א איד לערנט אין חסידות ווערט ביי אים איין און איינציגע זאך, ס'ווערט נתאחד מיט זיין מציאות, איז דעמאלט דער רבי, די חסידות און דער חסיד ווערט איין און איינציגע זאך, און דעמאלט איז נישט שייך אויכעט אויף דעם קיין שכחה. היינטיגע פרשה, פרשת משפטים, הייבט זיך דאך אן, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, און דערנאך די תורה הייבט אן מיט די ערשטע מצוה כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. און דאס איז די התחלה פון פרשת משפטים. וואס אט אט דא איז פאראן א שאלה וואס דער אלטער רבי פרעגט, גלייך אין אנהייב פון די פרשה, וואס די תורה זאגט ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, דער אייבישטער זאגט משה רבינו אז ער דארף אויסלערנען אידן אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, די משפטים וואס מען גייט איצטער לערנען אין היינטיגע פרשה וואס דו גייסט אויסלערנען אידן, און ער הייבט אן כי תקנה, וואס לכאורה פרעגט דער אלטער רבי, עס האט געדארפט שטיין כי יקנו לשון רבים, שטייט דאך לפניהם, צו זיי, לשון רבים, ער רעדט צו עם ישראל בלשון רבים, איז במילא אז ער הייבט אן מיט די משפטים, האט דאך געדארפט שטיין בהמשך לזה כי יקנו, אז דער לפניהם, דער אידישער פאלק צו וועם דו רעדסט לשון רבים, איז כי יקנו, עבד עברי, אויב זיי גייען קויפן, וואס איז דאס כי תקנה? דאס איז א צווייענדיגע שאלה אין דקדוק, ערשטנס, פארוואס שטייט כי תקנה? ס'האט געדארפט שטיין כי תקנו. און צווייטנס, פארוואס שטייט בלשון נוכח? ס'האט געדארפט שטיין בלשון נסתר. אזוי ווי לפניהם איז בלשון נסתר, צו זיי, האט געדארפט שטיין כי יקנו, זיי, דער פאלק, אדער דער עם, דורך ווען צו וועמען דו רעדסט, איז כי יקנו, אויב זיי וועלן קויפן א עבד עברי, דארף זיין די דינים כך וכך. דא שטייט עס בלשון יחיד און בלשון נוכח דאס פרעגט דער אלטער רבי אין תורה אור היינטיגע סדרה און אויף דעם דער אלטער רבי שטעלט זיך און דא ברענגט דער אלטער רבי איינע פון די ענינים וואס דאס איז די יסודות החסידות אין פארשטיין וואס איז חסידות און וואס איז דער ענין פון א רבי וואס דאס וואס דער אלטער רבי ברענגט אז בעצם דאס איז אלץ א הוראה צו משה רבינו אז וואס דער אייבישטער זאגט דא די גאנצע סדרה דאס איז א הוראה אז דער אייבישטער זאגט צו משה רבינו דו משה רבינו און על דרך זה אתפשטותא דמשה בכל דור ודור דער ענין פון א משה רבינו דער ענין פון א רבי א צדיק וואס איז דיין ענין ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם דו משה רבינו, דו דארפסט אויסלערנען אידן אז די משפטים, משפטים דאס הייסט די משפטי התורה, די אלע ענייני התורה, די אלע משפטי התורה, דארף זיין לפניהם לפנימיותם, דיין תפקיד, דיין ענין משה רבינו, איז פועל זיין ביי אידן, אז ביי זיי די עניינים פון תורה און מצוות, די עניינים פון עבודת השם וואס זיי האבן ערשט מקבל געווען אין מתן תורה די עשרת הדברות, זאלן זיי דורכנעמען אין אן אופן פון לפניהם, אז דאס זאל זיי שיינען בפנימיות, אז ס'זאל ווערן פון זיי איין און איינציגע זאך, און זאל ווערן ביי זיי א פנימיות'דיגער ענין, לפניהם לפנימיותם, און אויף דעם זאגט די תורה, ווי אזוי זאלסטו דאס טון? דער אייבערשטער זאגט צו משה רבינו. דו וואס דיין ענין איז אז ביי זיי זאל זיין תשים לפניהם לפנימיותם, אז תורה און מצוה זאל ביי זיי דורכנעמען די פנימיות, אז זיי זאלן ווערן איין זאך מיט געטליכקייט, ישראל, אורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד, אז א איד דורך תורה ווערט איין זאך מיטן אייבערשטן לפנימיותם, ווי אזוי טוט מען דאס? כי תקנה, דו משה רבינו, דו דארפסט. אפקויפן, דו דארפסט מאכן אט דעם קניין עבד עברי, דו נעמסט יעדער אידן, דאס דאס איז וואס תורה איז ממשיך, דאס איז רעדט זיך נישט וועגן כפשוטו, ווי ס'רעדט זיך בפשטות וועגן א עבד, מיט די אלע דינים פון די דיני עבדים, אבער דער ענין על פי פנימיות התורה איז כי תקנה, עבד עברי, משה רבינו, דו. יעצט דערפאר שטייט עס לשון נוכח און לשון יחיד, דו משה רבינו דו דארפסט טון אט דעם קנין פון עבד עברי אויף מגלה זיין ביי יעדער אידן אט דאס וואס ער איז א עבד פון דעם אייבערשטן און עבד עברי מ'וועט באלד מסביר זיין די פרטי ענינים און במילא דאס וועט צו געבן דעם כח אז שש שנים טיי יא יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם די עבודה פון שש שנים וואס דאס איז די עבודה פון שיתא אלפי שנין די עבודת הבירורים די עבודה וואס אידן דארפן טון אין דער וועלט אנהייבנדיג פון מתן תורה ביז בשביעית וואס דאס גייט אויף אלף השביעי ווען משיח וועט קומען יצא לחופשי חינם וואס דאס איז דער ענין פון חינם וואס וועט זיין לעתיד לבא יא וואס וועט זיין דעמאלט די די עבודת השם באופן פון לחופשי חינם ווי ס'איז מבואר בחסידות וועט באלד מסביר זיין די פרטי ענינים וואס דא קומט אויס אז אין די פסוקים באקומען מיר א הוראת דרך אין עבודת השם, און א הוראת דרך אין עבודת השם אין דעם ענין ההתקשרות צו משה רבינו, אט דאס וואס משה רבינו פועלט ביי יעדער אידן, דער דער ענין פון פנימיותם, אז תורת עבודת השם זאל ווערן נתאחד מיט זיין פנימיות. צו פארשטיין אט דעם ענין, וואס איז דאס דער ענין פון משה רבינו, און וואס טוט אויף משה רבינו ביי אידן? און ווי אזוי איז מען מפרש די פרטי הפסוקים, וואס דרך אגב דורך דעם ווערט פארענטפערט אויכעט כמובן על פי חסידות, די שאלה הידועה וואס מען פרעגט אלעמאל ווי אזוי קומט עס אז די תורה האט אנגעהויבן מיט דינים פון א זאך וואס איז אינגאנצן נישט מצוי ערשט געווען מתן תורה, קומט צו גיין פרשת משפטים אראפברענגען פרטים פעלט פרטים ועניינים עיקריים חשובים פון חיי היום יום אין תורה ומצוות אז די תורה זאל אונז אויסלערנען, נעמט ער א ענין פון א קונה זיין א עבד, און א עבד שמכרוהו בית דין וואס נמכר בגניבותו, עפעס אזא סארט הלכה וואס איז אינגאנצן נישט מצוי, ווי קומט עס אז תורה האט אנגעהויבן? ס'איז א שאלה ידועה וואס אלע מפרשים פרעגן דאס, כמובן אז ס'איז דא אין דעם ביאורים על פי פשט, על פי רמז על פי דרוש על פי סוד, און דאס איז דער ביאור ווי ס'איז על פי חסידות ברענגט ארויס די די גודל העשירות און רייכקייט ווי אזוי אט אט דער פסוק איז א ענין וואס איז שייך בעבודה בנפש האדם צו יעדן איינעם איז דער אלטער רבי מבאר אזוי דער ענין פון משה רבינו איז דאך ידוע אז משה רבינו ווערט אנגערופן רעיא מהימנא אזוי ווערט ער אנגערופן אין זוהר רעיא מהימנא וואס דער טייטש פון רעיא מהימנא איז ידוע אז ס'איז דא אין דעם דער פירוש הפשוט רעיא מהימנא מיינט אז א רועה נאמן אזוי ווי ס'שטייט בנוגע צו משה רבינו און דוד המלך אז דער אייבישטער האט זיי אויסגעפרואווט אז זיי זענען געווען א רועה נאמן אין די צאן און דורך דעם האט דער אייבישטער געזאגט ומשה היה רועה אז ווי אזוי ער האט זיך געפירט מיט א נאמנות צו זיין צאן ממילא איז ער געווען ראוי צו זיין רועה ישראל אבער דער פנימיות'דיגער פשט, ווי חסידות איז מבאר, וואס איז דאס דער ענין פון רעיא מהימנא, אז דער פשט רעיא מהימנא איז אז ער איז דער זן ומפרנס, רעיא, א רועה, דער תפקיד פון א רועה איז אז ער איז זן ומפרנס, ער גיט צו עסן די שעפעלעך, די ציגעלעך, די צאן, ער גיט זיי די מרעה, די בעסטע און די געשמאקסטע, ווי עס איז מבואר אין מדרש, בנוגע משה רבינו און דוד המלך, ווי אזוי זיי האבן זיך אפגעגעבן צו געבן זיי עסן און פאשען, זייערע שעפעלעך ציגעלעך געבן זיי די בעסטע און די שענסטע, איז רוי רעיא מהימנא איז דער טייטש איז אז ער איז זן ומפרנס את האמונה ער פאשעט אידן אן מיט די אמונה, וואס הייסט אנפאשען די אמונה? לכאורה אמונה איז דאך א זאך וואס יעדער איד האט עס, אידן ווערן דאך אנגערופן מאמינים בני מאמינים, דאס הייסט אז דאס איז דער עצם פון א אידן. איז ממילא וואס דארף מען פאשען די אמונה? די אמונה איז א זאך וואס געפינט זיך ביי יעדן איינעם שוין מצד עצמו, מיר האבן עס באקומען בירושה, בטבע, פון אברהם אבינו, יצחק, יעקב, די אבות הקדושים, האבות הן הן המרכבה, האבן זיי איבערגעירשנט ווי דער אלטער רבי איז מבאר אין תניא אז יעדער איד האט אמונה פשוטה אין דעם אייבערשטן. וואס דארף מען אנקומען צו משה רבינו? איז אויף דעם איז מבואר אז די אמונה דארף האבן דעת. אמונה איז א אבסטראקטער ענין, דאס הייסט אמונה איז טאקע א העכער ענין, א טיפער ענין, און ס'איז איינגעווארצלט און מושרש בנפשו של כל אחד ואחד מישראל, אבער דער טבע האמונה איז אז דאס איז א זאך וואס דאס קען בלייבן אין א העכערע וועלט. וואס הייסט אין א העכערע וועלט? איך בין טאקע א איד, איך גלייב טאקע אין דעם אייבערשטן, איך האב אמונה פשוטה אין די י"ג עיקרי האמונה, אני מאמין באמונה שלמה, און די אלע דרייצן אני מאמין'ס, און ווי ס'פירט זיך אין כמה וכמה קהילות בישראל אז מ'זאגט עס אפילו יעדן טאג דעם אני מאמין, אבער ס'איז גלאט א אמונה אין נפש, א אמונה במחשבה, ס'האט נישט קיין שום השפעה אין חיי היום יום. ביז ווי ס'רעדט זיך אמאל דער ענין אז ס'קען זיין אז דער מענטש האט אמונה אינעם אייבערשטן, אבער לפעול אין חיי היום יום טוט ער פארקערט ווי דעם רצון העליון. און די דוגמא המפורסמת הידועה וואס עס ברענגט זיך אראפ אין חסידות אלעמאל איז פון דעם לשון החזל פון גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא ער איז א גנב ער שטייט ביים טיר צו אריינגיין גנב'ענען וואס א גנב איז דאך א באהאלטענער איד דאס הייסט ער האט מורא פון דעם בעל באס דערפאר גייט ער אינמיטן נאכט באגנב'ענען זיך בעט ער ביי דעם אייבערשטן רחמנא קריא ער בעט זיך ביים אייבערשטן אז דער אייבערשטער זאל אים העלפן אז מען זאל אים נישט כאפן ביי די גניבה איז דאך ממה נפשך, אויב דו ביסט א מאמין והראיה דו בעטסט און דו ביסט מתפלל צום אייבערשטן, הייסט אז דו ביסט א מאמין אינעם אייבערשטן, ביסט א מאמין אינעם אייבערשטן, ווי קומסטו אז טוסט א זאך וואס דו ווייסט אז דאס איז תועבת השם אשר שנא, אז דאס איז א זאך וואס דער אייבערשטער וויל דאס נישט און דער אייבערשטער לאזט דאס נישט, אבער וואס? ער כאפט זיך גארנישט. ווייל די אמונה ליגט ביי אים אין א מקיף'דיגן אופן דער לשון החסידות, דאס הייסט די אמונה שטייט אין א העכערע וועלט, אין די וועלט פון אמונה איז ער א גרויסער מאמין, אבער אין לעבן אין טאג טעגליכן לעבן אין הרגש הנפש איז ער האט ער זיינע תאוות, האט ער זיינע רצונות, און זיינע תאוות, זיינע רצונות זענען אינגאנצן נישט מסכים צו רצון עליון. און ביז ער קען זיין א גנב, און זיך מתנהג זיין בפועל ממש היפך רצון עליון, הגם זיין אמונה איז בתכלית השלימות. און דאס איז דער ענין הדעת. רעה אמונה, רעיא מהימנא, אז מען דארף נעמען אט אט די אמונה וואס שטייט אין אן אופן פון פון רוממות, אן אופן פון מקיף, און דאס דארף מען ארייננעמען אין א פנימיות. און דאס איז דער ענין וואס משה רבינו, תשים לפניהם לפנימיותם, אז משה רבינו, דורך דעם וואס ער האט געלערנט מיט אידן תורה, און דורך דעם וואס ער האט משפיע געווען צו אידן אט אט די אמונה דורך דעת, הבנה והשגה און לימוד און יגיעה, ער האט מלמד געווען ביי אידן, און דאס איז וואס עס רעדט זיך אין תניא וואס דער אלטער רבי ברענגט, און אין די אין די מאמרים פון משפטים רעדט זיך דאס באריכות, אז משה רבינו זיין ענין איז דעת עליון, די נשמה פון משה רבינו, די בחינה פון משה רבינו, דאס איז דער ענין פון דעת אין די ספירות הקדושות דעת אין אלקות דאס איז זיין מדריגה דאס איז זיין עצם דאס איז זיין מהות ביי אים האט מאיר געווען דער דעת העליון די דעת האמיתית ביי אים האט מאיר געווען דער אמת'ע התקשרות צו געטליכקייט אין גאר אין א פנימיות'דיגן אופן און ממילא זיין עניין איז אז ער איז מגלה ביי אידן רופט ארויס ביי אידן און ער פועלט ביי אידן אז ביי זיי אויכעט אז די אמונה זאל אראפקומען אין אן עניין פון דעת און אראפקומען אין אן עניין פון הרגש פנימי אז ביי זיי די אמונה זאל לעבן בפנימיות ווארום דעת, ווי חסידות איז מבאר און דער אלטער רבי איז דאס מסביר אין תניא, איז נישט ווי וועלט טייטשט בפשטות. די וועלט טייטשט דעת, פארשטאנד, וויסנשאפט. דער פשוטער, איינפאכער טייטש דעת, ווי וועלט טייטשט דעת, יודע, ער ווייסט. וויסנשאפט. קומט צו גיין חסידות און זאגט אז דאס איז נישט דער אמת'ער טייטש פון דעת. אפילו על פי תורה, נישט דאס איז דער טייטש דעת, ווי דער אלטער רבי איז מסביר אין ליקוטי אמרים אין פרק ג'. אז דער דעת איז מלשון והאדם ידע את חוה. די תורה דערציילט ווען אדם הראשון האט חתונה געהאט מיט חוה, זאגט נישט די תורה חתונה געהאט, די תורה זאגט ידע. פארשטייט איר, פארשטייט דאך יעדער איינער אז דער פשט ידע דארטן איז נישט א חיצוניות'דיגע וויסנשאפט. זאגסט אויף א מענטשן איך קען דעם מענטשן. ידיעה. דאס איז א וויסנשאפט, א חיצוניות'דיגע וויסן, כ'האב אים איינמאל געזען. דאס איז נישט דער פשט והאדם ידע. ידע ווי די אלטע רבי טייטשט אין תניא איז מלשון התקשרות והתחברות, דאס הייסט דער אמיתית ענין הדעת איז אז נאכדעם וואס ס'איז פאראן חכמה און ס'איז פאראן בינה קומט צו גיין דעת, ווי שחסידות איז מבאר, חכמה איז די נקודת השכלה, בינה איז די הרחבה, התפשטות, אורך, עומק ורוחב, דאס איז אלץ ענין פון בינה, און ערשט נאכדעם וואס א מענטש האט דורכגעטון שכל מיט אלע פרטים קומט צו גיין דער כח הדעת, דער כח ההתקשרות וההתחברות, אז אט אט דער ענין וואס ער איז זיך מתבונן און ער לערנט וועגן דעם, זאל ווערן נתאחד און נתעצם מיט זיין פנימיות אז ער ווערט מיט די זאך איין און איינציגע זאך, ביז אז דאס וואס ער פארשטייט זאל זיין נישט נאר א פארשטאנד, נאר זאל טאקע ער זאל ווערן, ער זאל זיין, אז ער זאל זיין זיין עצם, ער זאל נתאחד ווערן בפנימיותו, דאס ווערט איין און איינציגע זאך מיט אים, וואס דאס איז דער כח הדעת ווי ס'מבואר אין חסידות אין תניא באריכות. און אט אט דער כח באקומען מיר פון משה רבינו און דאס איז וואס ער ברענגט דעם פסוק איז מסביר דארט אין דעם מאמר באריכות אז ס'איז דא וזרעתי את בני ישראל זרע אדם וזרע בהמה יא דער אייבערשטער זאגט אז ער האט זורע געווען ער האט אריינגעשטעלט אין נשמות ער האט זורע געווען נשמות ישראל צוויי סוגי נשמות פאראן זרע אדם און זרע בהמה דער אלטער רבי איז מבאר אז דאס איז די צוויי מדריגות זרע אדם דאס איז די נשמות דאצילות דאס די נשמות וואס ביי זיי לייכט דעת עליון אדם מעלת האדם איז מעלת הדעת און דאס וואס ער האט אין זיך דעם כח הדעת פון התקשרות והתחברות מיט די העכערע ענינים און דער כח איז א ענין פון אדם און דאס איז די העכער נשמות וואס ביי זיי לייכט געטליכקייט אין א פנימית'דיגן אופן, ס'איז פאראן אבער די רוב הנשמות וואס איז זרע בהמה, וואס דאס הייסט זרע בהמה איז כמובן ס'איז נישט כפשוטו בהמות, ווייל יעדער מענטש האט דאך אביסל דעת, יעדער מענטש האט דער אייבערשטער געגעבן די מתנות פון חכמה בינה דעת, עשר כוחות הנפש וואס יעדער איד האט דאס, אבער ס'איז זרע בהמה ווייל מ'ליגט אין בהמישע עניינים. ווייל בטבע איז מען א יש און א מציאות און די נפש הבהמית איז בהתגברות והתחברות ווי די אלטע רבי זאגט אין תניא מי הוא האדם ביי א נארמאלן מענטשן איז אז די נפש הבהמית דאס איז זיין אדם און ממילא וויבאלד די בהמה איז ביי אים א ענין עיקרי איז ביי אים זיין אין זיין אין זיין אין זיין סענטער פון לעבן זיין עיקר איז איך און וואס איך וויל וואס איך וויל מיין געשמאק און ממילא זיין פארשטאנד איז אויכעט משועבד צו דעם וואס איז זיין געשמאק איז דערפאר עס פעלט ביי אים די אמת'ע התאחדות מיט געטליכקייט, און דאס איז דער ענין וואס משה רבינו תשים לפניהם לפנימיותם אז ער איז הייבט אויף דעם זרע בהמה, ער הייבט אויף דעם אידן ער זאל ארויסקריכן פון זיין בהמה'שאפט, פון זיין גראבקייט, פון זיין הגשמה, און ער זאל ווערן א אדם, האבן די אמת'ע התחברות והתקשרות מיט אלוקות, ער זאל האבן א געשמאק אין געטליכקייט, האבן א ליבשאפט צו דעם אייבערשטן, האבן אהבת השם, יראת השם, וואס דער גאנצער ענין דאס איז דער ענין פון רועה אמונה רעיא מהימנא, וואס משה רבינו פועל'ט ביי אידן אז די אמונה זאל אריינקומען אין א דעת אין א פנימיות. אבער די שאלה וואס ווערט דא איז, לכאורה. ווי אזוי קענען מיר קומען צו דעם? וויבאלד אז איך בין א זרע בהמה, דאס הייסט אז לכתחילה בין איך פון די נידעריגע נשמות, איך בין פון אט א די נשמות וואס ווערן אנגערופן זרע בהמה, ווי קען איך ווערן פון א בהמה א אדם? א אדם איז א אדם, א בהמה איז א בהמה. ווי נעמסטו א בהמה דו מאכסט פון איר א אדם? ווי נעמסטו אזא, ווי קענסטו נעמען א זרע בהמה, נשמות וואס לכתחילה דאס איז נשמות נמוכות, מגושם'דיגע נשמות, נשמות וואס ביי זיי די ישות

די עבודה פון פון משה רבינו וואס איז אז נעמען די משפטים לפניהם אז זאל עס זיין בפנימיותם נישט אז זאל זיין דריי באזונדערע עניינים דער אייבישטער איז איין זאך די תורה איז א צווייטע זאך און דער איד איז א דריטע זאך נאר לפנימיותם מיינט אז א איד מיט תורה מיטן אייבישטן איז כולא חד איין און איינציגע זאך ווי אזוי אבער פועל'ט מען אט דעס דעם ענין ביי אידן ער איז דאך א זרע בהמה אויף דעם קומט דער ענטפער כי תקנה עבד עברי דו משה רבינו, דו דארפסט פועל זיין דעם קניין, קניין, וואס איז קניין? קניין איז אז דו נעמסט א זאך און דאס איז מגלה מרשות לרשות. קניין איז נישט קיין דבר חדש. א קניין איז א זאך וואס ליגט ברשות המוכר און דו טראגסט עס ארויף, דו פירסט עס אריבער פון רשות המוכר אויף רשות הלוקח. וואס איז דאס די טייטש אין עבודת האדם? די טייטש איז אז דער אייבערשטער זאגט צו משה רבינו מען דארף נישט מאכן חידושים, מען דארף מער נישט ווי מגלה זיין מן ההעלם אל הגילוי די כוחות עצמיים פנימיים וואס איז דא ביי א אידן, יעדער איד בעצם איז עבד עברי, און דא קומט די טייטש, די געטליכע טייטש פון דעם ווארט עברי, וואס איז די טייטש עברי? עבד עברי, וואס איז דאס עברי? עברי אנכי, מען געפינט אז יונה הנביא בשעת מען האט אים געפרעגט ווער ביסטו, יונה הנביא איז געווען אינעם שיפל, ער האט געוואלט אנטלויפן, און דער רב החבל האט אים געכאפט און פרעגט אים ווער ביסטו, מאין באת, מה מעשיך, וואס האט יונה הנביא געזאגט, עברי אנכי ואת הוי' אלוקי השמים אנכי ירא. עברי אנכי, וואס איז דאס עברי? טייטשט דער אלטער רבי, עברי איז דאס מלשון עבר הנהר, דערפאר ווערן אידן אנגערופן עברי, ווייל בעבר הנהר באו אבותיכם, פסוק אין יהושע קאפיטל כ ד, וואס שטייט דארטן אין יהושע, אז יהושע האט גערופן אידן פארדעם וואס ער איז נפטר געווארן, און ער האט געזאגט צו אידן א גאנצע מוסר, און האט אנגעהויבן, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, וואס דער פשוט'ער טייטש איז, איז לכאורה א נעגאטיווער ענין, עבר הנהר גייט אויף תרח, אבי אברהם, עבר הנהר ל לשלילה, עובדי עבודה זרה, ווי מען זאגט אין די הגדה של פסח, מתחילה עובדי עבודה זרה אבותיכם, וואס עס גייט אויף תרח און נחור זענען געווען עובדי עבודה זרה. אבער דער פנימיות'דיגער טייטש, די עבר הנהר ווי דאס איז על פי קבלה און על פי חסידות, איז פונקט פארקערט, אז דא איז ער מרמז און מ'איז מסביר די שרש הנשמה פון וואנעט די נשמה פון יעדער אידן נעמט זיך פון למעלה וואס נהר איז דאך נהר יוצא מעדן להשקות את הגן אז מ'זאגט נהר אין קדושה איז דאך דער גן עדן ווי שטייט אין פסוק אין בראשית ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן וואס דאס איז דער נהר העליון דער נהר פון גן עדן עבר הנהר מיינט איבער דעם נהר העכער אפילו פון גן עדן אז דער שרש פון א נשמה פון יעדער אידן איז מעבר הנהר, נשמות נעמען זיך פון די מדריגה וואס זענען העכער פון גן עדן אפילו, נשמות נעמען זיך פון די העכסטע דרגות אין געטליכקייט, מעבר הנהר ישבו אבותיכם, דאס איז דער שרש הנשמה. נאר וואס, נשמה איז אראפגעקומען דא למטה, און ס'איז נתלבש געווארן אין א גוף, און נפש הבהמית, און פון דעם איז געווארן זרע בהמה. אבער בעצם מהותו ושורשו נעמט ער זיך פון עבר הנהר. און אויף דעם קומט צו גיין תורה און זאגט כי תקנה עבד עברי משה רבינו דארף קונה זיין און מגלה זיין דארף נישט מחדש זיין ער דארף מער נישט ווי מגלה זיין מן ההעלם אל הגילוי ארויסברענגען מגלה זיין ביי יעדער אידן אט דאס וואס ער איז א עבד דעם אייבערשטנס א עבד פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ווי אזוי איז ער א עבד פון דעם אייבערשטן? ווייל ער איז א עברי, ווייל מעבר הנהר ישבו אבותיכם, ער האט די העכסטע טיפסטע כוחות, זיין נשמה איז נעמט זיך פון די העכסטע מדריגות פון עבר הנהר, און דערפאר קען ער דינען דעם, קען ער אנקומען צו די טיפסטע מדריגות אין אחדות און ביטול צו דעם אייבערשטן, דאס איז מצד הנשמה, און דער רבי אין א מאמר ואלה המשפטים תשי"א, די ערשטע מאמרים וואס מיר האבן זוכה געווען אז דער רבי האט געגעבן, דער רבי האט געזאגט, אין קבלת הנשיאות, דאס איז געווען פון די ערשטע מאמרים ממש, חודש שבט תשי"א, קבלת הנשיאות פון רבי'ן איז געווען נאך י' שבט, שבת, גלייך די שבת מברכים, חודש אדר, עס איז געווען חודש אדר א', עס איז געווען שבת פרשת משפטים, האט דער רבי דעמאלט אין מאמר גערעדט נאך א טיפערע ווארט, דאס איז מצד הנשמה. נאך מער האט ער געזאגט אפילו מצד הגוף איז אויכעט, לכאורה די גוף פון א אידן איז דאך א גוף גשמי וחומרי, דער רבי האט מבאר געווען אז אויך דער גוף פון א אידן נעמט זיך פון די העכסטע מדריגות, ס'איז מבואר אין חסידות אז די שרש פון גוף און נפש הבהמית איז דאס פון עולם התוהו וואס דאס איז נאך העכער פון עולם התיקון, וואס על כל פנים סיי מצד גופו סיי מצד נשמתו איז בשורשו א איד נעמט זיך פון די העכסטע דרגות. און דערפאר, דאס זאגט דער אייבישטער צו משה רבינו, מען דארף מער נישט ווי מגלה זיין די הויכע טיפע עניינים וואס געפינט זיך ביי יעדער אידן, און דורך דעם וועט מען קענען פועל זיין ביי אים אז שש שנים יעבוד אז די גאנצע עבודת השם וואס א איד דארף טון אין זמן הגלות די שיתא אלפי שנין וואס אידן מאטערן זיך אין גלות אין עבודת השם יעדערער אין זיין גוף און נפש הבהמית אויף מברר זיין און מזכך זיין וואס דאס איז תכלית ירידת הנשמה למטה אויף מאכן פון זיך, פון גוף און נפש הבהמית, אז זאל ווערן כלים צו געטליכקייט, און מאכן א דירה לו יתברך בתחתונים אז די גאנצע וועלט זאל ווערן א דירה פארן אייבערשטן, איז אט די וואס די עבודה און די כח אויף דעם איז מצד דעם וואס אלה המשפטים וואס משה רבינו רעיא מהימנא איז מלמד אידן, ער גיט אידן די כחות און ער איז ביי זיי מסביר, און ער איז ביי זיי מגלה זייערע כחות, און אז ביי יעדער אידן זאל די אמונה אראפקומען א פנימיות, אז ביי אים זאל קענען זיין דער אמת'ער דעת, די אמת'ע פארבונדקייט, התקשרות לאלקות, אז זאל זיין ווי א לעבעדיגע זאך, ווי א אייגענע זאך, ווי א פנימיות'דיגע זאך, און דורך דעם, די גאנצע עבודה, דאס איז א הכנה, אז בשביעית יצא לחפשי חינם, אז מ'וועט קומען צו גיין לעתיד לבוא, און דעמאלט וועט זיין דער גמר הבירורים, איז נישט דער פשט חס ושלום אז דעמאלט וועט זיין חינם ניט דארפן טון תורה ומצוות, ווי דער אלטער רבי איז מבאר, אז די פשט איז נישט כפשוטו ווי מען זאגט דעם מאמר חזל אז מצוות בטלות לעתיד לבוא אז ס'וועט נישט זיין קיין מצוות ווייל ס'איז דאך לעתיד לבוא אדרבה מען זאגט דאך אין דאווענען ושם נעשה לפניך כמצות רצונך דער אמת'ער ענין פון קיום המצוות וועט זיין גאר לעתיד לבוא אבער נישט אין אן אופן פון מלחמה נישט אין אן אופן פון עבודת עבד איצטער איז דאס בדרך מלחמה עבודה בדרך בירורים, מלחמות, א יצר טוב, יצר הרע, לעתיד לבוא, וועט זיין דער נצחון המלחמה. די עבודה וועט זיין באופן של מנוחה, און דאס איז דער פשט יצא לחופשי חינם, אז די עבודת השם וועט זיין עבודת השם, אבער די עבודת השם וועט זיין בדרך חופשי חינם, עבודה וואס מצד דער איד וועט דינען דעם אייבערשטן ווייל ער וויל דינען דעם אייבערשטן, און דאס איז זיין טבע, דאס איז זיין געשמאק און זיין שמחה, חופשי חינם, אט אט דעם אופן העבודה אז א איד ווערט איין זאך מיטן אייבערשטן, און אט אט די אלע זאכן זענען ווייל א איד בעצם איז א עבד עברי ער באלאנגט צו די צו די די אלע עניינים אבער ווער איז דאס מגלה ביי אים דאס מגלה דער ענין פון משה רבינו און דערפאר דורך דעם וואס מען לערנט דערפאר איז אזוי נוגע און וויכטיג אז ס'קומט צו גיין פרשת משפטים צו דערהערן דעם עמק הענין אז מען דארף לערנען פנימיות התורה און מען דארף וויסן זיין אז ס'איז פאראן דער משה רבינו און אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא וואס זיי פועל זיין ארבעטן זיי טוען מיט א אידן אז ביי עם די אמונה זאל מער זיין בדעת ובפנימיות, און דורך אט די התקשרות צו משה רבינו אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, און לערנען די עניינים וואס ער לערנט אונז, און זיך מתאחד זיין מיט דעם, און ווערן איין זאך מיט דעם, איז מען מגלה יעדער איינער ביי זיך דעם כתית, נעבוד עברי, און דאס איז די אמת'ע הכנה צו דעם גילוי פון לעתיד לבוא, וואס דעמאלט וועט זיין די יצא לחפשי חנם, זאל מען שוין זוכה זיין צו די גאולה שלימה דורך משיח צדקינו תיכף ומיד ממש.